ברוך השם, מסכת יבמות, דף סז, עמוד א', די גמרא נאך דער משנה. איבעיא להו, האבן די בני הישיבה געפרעגט א שאלה, טעמא דרבי יוסי, דער טעם פון רבי יוסי'ן וואס ער זאגט ביי אונז אין דער משנה, א בת ישראל האט חתונה געהאט צו א כהן, און ער האט איבערגעלאזט קינדער, און די פרוי שוואנגערט, לערנט ער אז צוליב דעם עובר טארן די עבדי צאן ברזל נישט עסן תרומה, וואס איז דער טעם? משום דקסבר ווייל ער האלט עובר במעי זרה, די עובר ווען עס געפינט זיך במעי זרה, זי די מאמע איז א בת ישראל, זר הוא, האט ער א דין ווי א זר, ממילא האט דאך א זר אויך א חלק אין די עבדים, דעריבער קען ער נישט עסן תרומה. או דילמא אדער, אפילו דאס אפילו ס'איז די חשש וואס זר הוא דאס איז א נישט, די קינד איז דאך פון א כהן, דער טאטע איז דאך א כהן, נאר וואס דען? ילוד מאכיל, נאר ווען די קינד איז שוין געבוירן, ווייל עס שטייט אין פסוק יליד ביתו הם יאכלו בלחמו, זאג איך דאך הם יאכילו מאכן זיי עסן, ווען מאכט מען עסן? יליד ביתו ווען מ'איז שוין געבוירן, שאינו ילוד אויב מען איז נאך נישט געבוירן, אינו מאכיל קען מען נישט מאכן עסן, למאי נפקא מינה, וואס איז מיר די חילוק צו כ'על זאגן דער טעם איז עובר במעי זרה זר הוא צו כ'על זאגן דער טעם איז שאינו ילוד אינו מאכיל, לעובר במעי כהנת מא, אז א בת כהן וואס זי איז מעובר פון א כהן, אויב די טעם כ'על זאגן וועגן זרות, דא איז נו נישט דא, וועלן זיי קענען עסן תרומה, און אויב כ'על זאגן די טעם איז ווייל מ'איז נאך נישט געבוירן איז מען נישט מאכיל, וועלן דא אויך די עבדים נישט קענען עסן קיין תרומה. און דא אין די משנה פון דעם וואס די חכמים האבן געזאגט אמרו לו איז גארנישט ניט קיין ראיה, ווייל די רבנן האבן געלערנט פשט אין רבי יוסי'ן אז די טעם איז ווייל אינו ילוד אינו מאכיל, אבער קען זיין אז רבי יוסי ווייל ער האט אנגעכאפט בת ישראל שנישאת לכהן איז דער טעם גאר קען זיין ווייל זר פשטות איך גיב א קוק אין אנפאנג משנה בת ישראל שנישאת לכהן ווייזט אויס דער טעם איז וועגן זר וראיה ער האט אנגעכאפט בת ישראל און איך גיב א קוק פון דעם לשון וואס די חכמים האבן צו אים געזאגט זעהט אויס אז דער טעם איז ווייל אינו ילוד אינו מאכיל דעריבער זוך איך צו פושט זיין די זאך פון ערגעץ אנדערש. אמר רבה, האט רבה געזאגט, היינו טעמא דרבי יוסי, דער טעם פון רבי יוסי אין דער משנה וואס ער לערנט אז די עבדי צאן ברזל לערנען עסן נישט קיין תרומה, דקסבר ווייל ער האלט עובר במעי זרה, זר הוא, אז דער עובר ווען זי די מאמע איז א זרה האט א דין ווי א זר, דעריבער שוין גוט וואס רבי יוסי כאפט אן אין דער משנה בת ישראל שנישאת לכהן, ווייל ווי וועט זיין אז ס'זאל זיין בת כהן שנישאת לכהן, אפילו זי איז מעוברת, מעגן זיי עסן תרומה די עבדי צאן ברזל. רב יוסף אמר רב יוסף זאגט דער טעם פון רבי יוסי'ן איז, ילוד מאכיל, ווען די קינד איז געווארן געבוירן דעמאלט מאכט עס עסן, שאין ילוד אז ס'איז נאך נישט געבוירן אינו מאכיל, און דא דער עובר האט דאך אויך א חלק אין די עבדים, און ער קען נישט מאכיל זיין, דעריבער וועט אויסקומען לויט דעם טעם, אפילו דעמאלט ווען ס'איז געווען בת כהן לכהן, וואס איז געווען מעוברת, עסן אויך נישט די עבדי צאן ברזל, און אז לויט אים איז דאך גוט דער אויספיר פון דער משנה, פון די לשון פון די חכמים, וואס זיי זאגן צו אים אף בת כהן לכהן. מיתיבי וועל איך דיר פרעגן א קשיא, האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, אמרו לו לרבי יוסי, מען האט געפרעגט רבי יוסי'ן, מאחר שהעדת לנו אז דו האסט אונז געזאגט עדות על בת ישראל לכהן, אז בת ישראל האט חתונה געהאט צו א כהן, און דער מאן איז געשטארבן, און זי איז געווען מעוברת, אפילו ס'איז דא אנדערע קינדער, זאגסטו אז די עבדי צאן ברזל קענען נישט עסן קיין תרומה? בת כהן לכהן מהו? ווי איז דער דין בת כהן לכהן און ומת והניחה מעוברת צו מעגן די עבדי צאן ברזל עסן תרומה? אמר להם, האט רבי יוסי צו זיי געזאגט, זו שמעתי, ביי בת ישראל שנישאת לכהן האב איך געהערט אז זיי טארן נישט עסן קיין תרומה, וזו לא שמעתי, אבער ביי בת כהן לכהן האב איך נישט געהערט, אומעטום זענען מיר געוואוינט צו טייטשן לא שמעתי, ווייס איך נישט, אבער דא טייטשט רש"י אנדערש דעם לא שמעתי, כ'האב נישט געהערט לאיסור, איז דאך א סימן פון דעם אז דארט איז היתר. אי אמרת בשלמא אויב דו וועסט לערנען אז די טעם פון רב יוסי'ן איז עובר במעי זרה זר הוא היינו דקאמר להו פארשטיי איך וואס ער האט געזאגט זו שמעתי וזו לא שמעתי ווייל דעמאלט איז דאך דא א חילוק צו בת ישראל שנישאת לכהן והניחה מעוברת צו בת כהן שנישאת לכהן אלא אי אמרת אז דו זאגסט אז די טעם פון רב יוסי'ן איז ילוד מאכיל ווען די קינד איז געווארן געבוירן דעמאלט מאכט ער עסן. שאין ילוד איז ער נאך נישט געבוירן, אין מאכיל מאכט ער נישט עסן, מאי זו שמעתי וזו לא שמעתי, איהי היא ס'איז דאך די זעלבע טעם איז דאך פארהאנען ביי בת כהן לכהן והניחה מעוברת, איז דאך דער זעלבער טעם זאל נישט קענען עסן תרומה ווי בת ישראל שנישאת לכהן. קשיא, בלייבט שווער. אמר רב יהודה אמר שמואל, האט רב יהודה געזאגט פאר שמואל'ן, זו דברי רב יוסי, אזוי לערנט רב יוסי, אז אויב א כהן איז געשטארבן און ער האט איבערגעלאזט די פרוי וואס איז געווען א בת ישראל מעוברת, אפילו עס איז דא אנדערע קינדער, טארן די עבדי צאן ברזל נישט עסן תרומה ווייל דער עובר טוט אויכעט ירשנען און דער עובר איז א זר. אבל חכמים אומרים, אבער די חכמים זאגן, יש לו בנים, אז ס'איז פארהאנען קינדער אחוץ דעם וואס זי איז מעוברת איז דא אנדערע קינדער, אוכלים משום בנים, עסן זיי די עבדים, די עבדי צאן ברזל וועגן די קינדער, דער עובר טוט נישט אסר'ן ווייל דער עובר כל זמן ער איז נאך נישט געווארן געבוירן האט ער נישט קיין זכות, אין לו בנים, אפילו דארטן וואס אין לו בנים און זי איז געוועזן אזוי אויך צו זאגן מעוברת, איז דאך אוכלים משום אחים, קענען זיי יעצט עסן, ווייל דער עובר איז נאך יעצט נישט זוכה ער האט נישט קיין זכיה, און ממילא איז צו וועמען באלאנגט יעצט די ירושה? צו די צו זיינע ברידער, און זיינע ברידער זענען דאך אויך כהנים. אין לו אחים, ס'איז נישט דא קיין זון און ס'איז נישט דא קיין ברידער. אוכלין משום משפחה כולה, עסן וועגן די משפחה, ווייל ס'איז דאך נישט דא קיין איינער פון די אידן אז זאל נישט האבן קיין יורשים. די עבדים עסן תרומה כל זמן דער עובר איז נישט געבוירן געווארן, איז קאָן איז זוכה אין דעם דער וואָס דער נאָענטסטער מענטש און ער איז דאָך אַ כהן, קאָנען אין דעם זכות עסן די עבֿדים תרומה. אָבער זי, אַז ס'איז נישט דאָ קיין קינדער, און אויב זי איז אַ בת ישראל, האָט זי דאָך נישט ווער זאָל עסן תרומה, דער עובר איז איר זיכער נישט מאכיל בתרומה. פרעגט די גמרא, שמואל האט געזאגט זו דברי רב יוסי, אזוי האלט רב יוסי אז דער עובר איז זוכה, ווייזט אויס ולא סבירא ליה אז שמואל אליין האלט דאס נישט אז דער עובר האט א זכות, ווי קען אזוי א זיין, והא דאך אמר ליה שמואל לרב חנא בגדתאה, שמואל האט געזאגט צו רב חנא פון בגדתאה דא אין רשי צוויי טייטשן איין טייטש איז ער איז געווען א בעל הגדה, און איין טייטש איז ר'איז געווען פון דער שטאט באגדאד אין איראק. פוק גיי ארויס, אייתי לי בי עשרה, ברענג מיר צען מענטשן, צען מענטשן ווערט די זאך מפורסם, דאימא לך באנפייהו, כדי זאל זאגן פאר זיי, המזכה לעובר, אז מ'איז מזכה פאר א קינד, קנה, האט מען קונה געווען, זעהט דאך אז שמואל אליין האלט אז דער עובר האט יא א זכות, לכאורה איז נישט גלייך צו דעם דין המזכה לעובר, איז דאך דא ווער זאל אים מזכה זיין, און דא איז דאך א ענין פון ירושה, נאר מען דארף זאגן אז ירושה האט דעם זעלבן כח, ווייל ירושה איז דאך א זאך וואס קומט ממילא האט דעם זעלבן כח, אלא זאגט די גמרא זו וסבירא ליה, אזוי זאגט רבי יוסי, און ער שמואל האלט אויך אזוי. מאי קא משמע לן? וואס וויל ער מיר דערציילן מיט דעם וואס ער גייט זאגן זו דברי רבי יוסי? וויל ער מיר דערציילן דפליגי רבנן עליה דרבי יוסי, אז די רבנן קריגן אויף רבי יוסי'ן, און די רבנן לערנען אז דער עובר האט נישט קיין זכות, און אויב דער עובר האט נישט קיין זכות, קענען די עבדי צאן ברזל עסן תרומה. ומי פליגי, קריגן דען די רבנן אויף רבי יוסין? דער ב"ח גורס, והא דאך אמר רב זכאי, רב זכאי האט געזאגט, זו עדות העיד רבי יוסי, דאס האט עדות געזאגט רבי יוסי מפי שמעיה ואבטליון, אז ער האט דאס געהערט, אז מען האט דאס איבערגעזאגט בשם שמעיה ואבטליון, והודו לו. מ'האט אים מודה געווען, הייסט דאס אז די רבנן קריגן נישט? אמר רב אשי האט רב אשי געזאגט, מי קתני שטייט דען וקיבלו אז די חכמים האבן אנגענומען זיינע ווערטער? שטייט נאר והודו לו קתני, זיי האבן מודה געווען דמסתבר טעמיה אז דאס דער סברה איז א ריכטיגע סברה, אבער זיי האבן בכלל צו אים נישט מודה געווען דעם דין. דאס טאקע האבן זיי געזאגט אז זיין סברה איז א ריכטיגע סברה, נאר זיי זענען געווען מקובל אנדערש, אז המזכה לעובר לא קנה. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט. הניח בנים, דער כהן איז געשטארבן, און ער האט איבערגעלאזט זין, און זי איז נישט געווען מעוברת, אלו ואלו אוכלים, סיי עבדי מלוג, סיי עבדי צאן ברזל עסן תרומה, די עבדי מלוג עסן וועגן איר, ווייל זי עסט דאך מכח די קינדער, און די עבדי צאן ברזל עסן וועגן די קינדער. הניחה מעוברת, האט ער איבערגעלאזט מעוברת, און קיין קינדער איז נישט געוועזן, אויב אזוי יא, עסט זי דאך אויכעט נישט קיין תרומה, אלו ואלו אין אוכלים, דער עובר איז נישט מאכיל דער מאמען, דעריבער עסן נישט די עבדי מלוג, און די עבדי צאן ברזל עסן אויך נישט, ווייל דער עובר איז זיי זוכה, און דער עובר קען זיי נישט מאכיל זיין. הניח בנים והניח מעוברת, ער האט איבערגעלאזט קינדער און זי איז אויכעט מעוברת, איז דאך אזוי איז זי אליין עסט דאך תרומה מכח די קינדער, איז עבדי מלוג אוכלים, די עבדי מלוג עסן כדרך שהיא אוכלת, אזוי ווי זי עסט. מכח די קינדער, עבדי צאן ברזל, זיי דארפן דאך עסן מכח די קינדער, מכח די קינדער, לא יאכלו קענען נישט עסן מפני חלקו של עובר, ווייל דער עובר האט דאך אויך אין זיי א חלק, און איך ווייס נישט וועלכער פון די עבדים איז צו זיין חלק, דעריבער טארן די עבדים נישט עסן קיין תרומה. איי דער עובר איז דאך אויכעט ווי מען זאגט א כהן, נאר מיר ווייסן א דין שהעובר פוסל, א בת כהן וואס האט נישט קיין קינדער, זי איז מעוברת פון א ישראל, ווען זאל נישט זיין מעוברת וואלט זי צוריק געגאנגען צום טאטן, אבער יעצט טוט איר דער עובר פסל'ען זי זאל נישט עסן קיין תרומה, ואינו מאכיל, בת ישראל וואס איז מעוברת פון כהן, איז איז דער עובר נישט מאכל, איז די זעלבע זאך אזוי ווי דער עובר איז נישט מאכל איר, איז אין אזא'ן פאל ווען ס'איז דא עבדים איז דער עובר נישט מאכל. דברי רבי יוסי, אזוי לערנט רבי יוסי, איז דאך די זעלבע זאך וואס רבי יוסי זאגט ביי אונז אין דער משנה, רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר משום אביו, רבי ישמעאל זאגט נאך אין נאמען פון זיין טאטן, זיין טאטע איז דאך רבי יוסי, הבת מאכלת הבן אינו מאכיל, די טאכטער, אז ס'איז דא א טאכטער עסן די עבדים, אבער א זון נישט, די גמרא וועט ווייטער פרעגן וואס פאר א ווערטער איז דאס, ווער א יורש איז דאך, די גמרא וועט ווייטער רעדן וועגן דעם. רבי שמעון בן יוחי אומר, רבי שמעון בן יוחי זאגט, זכרים יאכלו. ר' שמעון בן יוחאי האלט אויך אז א עובר האט א זכיה נאר זכרים יאכלו, כולן גייט אראפ, אויב ס'איז דא עפעס זכרים איז מעגן די עבדים עסן תרומה, פארוואס? איי וואס וויל מען זאגן, אפשר וועט דער עובר דער עובר איז אויך זוכה, אבער ס'דא א ספק ספיקא צו דער עובר איז זוכה, איינמאל א ספק, אפשר איז דער עובר א נקבה, און א נקבה במקום בנים האט דאך נישט קיין ירושה, און אפילו דעמאלט ווען ס'איז א זכר, קען דאך אמאל זיין אז זי וועט מפיל זיין, דעריבער קומט אויס איז דאך דא מער א צד אז דער עובר איז נישט זוכה, דעריבער זאגן מיר אז אויב ס'איז דארטן דא זכרים יאכלו טוט דער עובר נישט פסל'ען. ווי איז אבער כולן נקבות, ס'איז נאר געבליבן נאר טעכטער, איז דאך דארטן ווי מ'זאגט איז דאך א ספק דא אפילו דער עובר איז א נקבה, האט ער דאך אויכעט א חלק צוזאמען מכח ירושה צוזאמען מיט די שוועסטער, איז נאר דא א ספק טאמער זי וועט מפיל זיין, און מיר לערנען דאך אז דער עובר האט א זכות, לא יאכלו, טארן זיי נישט עסן די עבדים קיין תרומה, שמא ימצא עובר זכר, טאמער דער עובר איז א זכר, ואין לבנות במקום הבן כלום, אז דער עובר איז א זכר וועט אלעס באלאנגען צום עובר, פרעגט די גמרא, מאי איריא שמא ימצא עובר זכר, דארטן ווי ס'איז דא נאר נקבות נאר טעכטער, וואס איז די חשש שמא ימצא עובר זכר, תיפוק ליה דנקבה נמי פסלה, אפילו דער עובר איז א נקבה טוט זי דאך אויך פסל'ען, ווייל אלע קינדער וואס זענען דא זענען דאך נקבות, האט דאך דער עובר אפילו ווען ס'איז א נקבה אויך מיט זיי א חלק, און רבי שמעון בן יוחי לערנט אויך אז דער עובר האט אז דער עובר האט א חלק, ער איז זוכה. ענטפערט די גמרא, חדא ועוד קאמר. איז דער ריטבא זאגט מען קען נישט דא טייטשן חדא ועוד ס'איז צוויי טעמים, נאר ער געבט מען טייטש דא אזוי חדא ועוד ס'איז א ענין, אז אין דעם פאל סיי דער עובר איז א זכר סיי דער עובר איז א נקבה, איז דאך אלץ דא א חשש אז מען קען נישט עסן קיין תרומה, דאס זאגט ער אין חדא דנקבה נמי פסלה ועוד שמא ימצא עובר זכר ואין לבנות במקום הבן כלום. פרעגט די גמרא. אלע האלטן דא אז דער עובר האט א זכות, דער רבי יוסי איז האלט דאך איז אזוי, און רבי ישמעאל ברבי יוסי האלט אזוי, און רבי שמעון בר יוחאי האלט אויך אזוי, אז דאס דער עובר האט א זכות, נאר וואס דען רבי שמעון בר יוחאי טוט אויף אז ס'איז געוועזן ווי מען זאגט זכרים, האב איך נישט קיין מורא פאר דעם עובר. פרעגט די גמרא. פארוואס לערנט רבי שמעון בן יוחאי ווען זכרים אז די זי איז מעוברת און ס'איז דא זכרים יאכלו מעגן די עבדי צאן ברזל עסן תרומה והאיכא עובר, דער עובר האט דאך אויך א חלק און ער לערנט דאך אז דער עובר האט א זכות און אינו ילוד אינו מאכיל, ענטפערט די גמרא קסבר רבי שמעון האלט אין חוששין למיעוט ווייל אז ס'זאל, ווי מען זאגט, אז ס'זאל האבן א זכות אין די עבדים איז נאר א מיעוט, וכן קען זיין ס'וועט זיין א זכר וועט ער האבן א חלק, איך וואס אפילו ס'איז א זכר האט דאך נאך אויך נישט זיכער ס'וועט זיין א חלק, אפשר וועט זי מפיל זיין, ממילא רופט זיך אן א רב אז זאל נישט מאכיל זיין. ואיבעית אימא דו ווילסט וועל איך דיר זאגן, לעולם קסבר חוששין למיעוטא, אין אמת'ן האלט ר' שמעון, כ'האב יא מורא פאר א מיעוט, איי פארוואזשע זאגן מיר די זכרים יאכלו דעבדינן ליה תקנתא אי ס'איז דא א עצה צו מאכן כרב נחמן אמר שמואל ווי רב נחמן האט געזאגט פאר שמואל'ס וועגן פארוואס זאגן מיר אז דער עובר צוליב דעם עובר קענען אלע עבדי צאן ברזל נישט עסן קיין תרומה ווייל איך ווייס נישט וועלכער עבד באלאנגט צו דעם עובר אבער איך האב א ברירה, איך זאל צוטיילן און געבן פאר דעם עובר, זאל איך געבן א שטיקל פעלד, און אנשטאט דעם פעלד וועט ער וועלן די געבוירענע קינדער נעמען די עבדים, און זיי וועלן מאכיל זיין בתרומה. ור' נחמן זאגט אזוי פאר שמואל'ן, ווי וועט אבער זיין דארטן ווען זענען כולן נקבות העלפט דאך נישט קיין תקנה, פארוואס? קען זיין אז דער עובר איז א זכר, באלאנגט דאך אלדינג צו אים. דאמר רב נחמן אמר שמואל, רב נחמן האט געזאגט פאר שמואל'ן, יתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהם, רשי טייטשט אז דא רעדט זיך יתומים קטנים, איז עס לשון שבאו פאסט נישט אויף דעם, תוספות פרעגט דארטן אין גיטין וואס הייסט שבאו, מעשה קטן איז דאך גארנישט ניט, און תוספות וויל דארט לערנען א פשט אז ס'איז דא אי גדולים אי קטנים, ווייל אויב ס'זאלן נאר זיין קטנים, וואס ברענט עס מיר יעצט צו צוטיילן, סיי ווי מוז איך דאך אוועק שטעלן אפוטרופוס, זאל איך שוין ווארטן ביז זיי ווערן גרויס, אבער רשי זעהט אויס דא אז אלעס איז די קטנים, זיי קומען זיך צעטיילן בנכסי אביהם אין די נכסים פון זייער פאטער, בית דין מעמידים להם אפוטרופוס, שטעלט די בית דין אוועק אפוטרופוס פאר יעדן איינעם, און יעדער איינער פארטרעט די אינטערעס פון זיין יתום, ובורר להם, ס'דארף שטיין ס'לשון ובוררים להם, אויב איך זאג אסאך אפוטרופסים, יעדער איינער דארף, אויב אזוי יעדער איינער דארף שטיין ובורר להם, חלק יפה, און ער טוט אויסקלייבן פאר יעדן איינעם אז ס'זאל זיין זיין גוטע חלק, וואס הייסט אלע די בעסט, נאר ס'איז דא אופנים ביי דעם צו טיילן אז איינער זאל נישט ווערן בא'עוול'ט, למשל גיי נישט גיין זאגן איינער האט דא א פעלד איינער האט דארט א פעלד אזוי ווייטער. הגדילו, ווען זענען געווארן גרויס די יתומים יכולים למחות קענען זיי ווערן, און די חלוקה טוט אויף אז די פירות ביז זיי ווערן גרויס באלאנגט עס פון יעדער אפוטרופוס נעמט פאר זיין קאר. ורב נחמן דידיה אמר, די פריערדיגע זאך האט רב נחמן נאכגעזאגט אין נאמען פון זיין רעבין שמואל, און רב נחמן ער אליין זאגט, הגדילו, ווען זיי ווערן גרויס, אין יכולים למחות, קענען זיי נישט ווערן, דאם כן, אויב איך וועל זאגן זיי ווערן גרויס קענען זיי ווערן, מה כח בית דין יפה? הי וועט דאך דאס ווייזן, די בית דין האט געהייסן דאס טון און דאס האט נישט קיין כח. במילא איז דער טעם פון רבי שמעון בן יוחאי וואס ער זאגט אז אויב ס'איז געוועזן זכרים יאכלו ווייל איך טו ווי מ'זאגט פריער צו טיילן. זאגט די גמרא, לימא וויל מען זאגן דרב נחמן תנאי, קומט דאך אויס אז רב נחמנ'ס דין קריגן זיך תנאים, רבי שמעון האלט דעם דין זכרים יאכלו צוליב דער תקנה פון רב נחמנ'ן, ווייזט דאך אויס אז דער תנא קמא וואס ער לערנט עבדי צאן ברזל לא יאכלו, ווייל ער האלט אז ס'העלפט נישט די תקנה, מען טאר זיך נישט צעטיילן ביז זיי ווערן גרויס. זאגט די גמרא לא ניין, דכולי עלמא אית להו דרב נחמן, אלע האלטן ווי רב נחמן, און אויב כ'האב געמאכט א תקנה, כ'האב אוועקגעשטעלט אפוטרופסים, וועט טאקע אלע האלטן, אפילו די תנא קמא אויכעט, אז די עבדי צאן ברזל עסן תרומה. והכא דא, דא רעדט זיך, מ'האט נישט געמאכט קיין תקנה, דעמאלט מ'האט נישט געמאכט קיין תקנה, בחוששין למיעוטא קמיפלגי, רב נחמן לערנט אז דער טעם פון ר' שמעונ'ען איז דאך צוליב ווייל ער לערנט אין חוששין, ר' שמעון בן יוחי לערנט אין חוששין למיעוט. האט מען פריער געלערנט ר' ישמעאל בר ר' יוסי אומר משום אביו, ר' ישמעאל בר ר' יוסי זאגט אין נאמען פון זיין טאטן הבת מאכיל אז ס'איז געווען א טאכטער, נישט קיין זין, און און זי איז מעוברת מאכט די טאכטער עסן די עבדים תרומה, הבן אז ס'איז געווען זין אינו מאכיל מאכט ער נישט עסן קיין תרומה, פרעגט די גמרא, מאי שנא בן דלא מאכיל? אויב זי איז מעוברת און ס'איז דא א זון, פארוואס עסן די עבדי צאן ברזל נישט קיין תרומה? משום חלקו של עובר, דער עובר קען דער בן נישט מאכיל זיין ווייל דער עובר האט אויך א חלק, און דער עובר קען נישט מאכיל זיין. בת נמי לא תאכיל מפני חלקו של עובר, וואס איז אנדערש אז ס'איז דא א בת, א פארקערט גאר, א בת איז נאך נאך שווערער, ס'קען אמאל זיין אז דער עובר איז א זכר, וועט דאך די גאנצע זאך באלאנגען צו דעם עובר. אמר אביי, האט אביי געזאגט, הכא, דא, בנכסים מועטים עסקינן, ס'דא א דין אז אויב ס'איז געבליבן ירושה זייער א קליינע צאהל נכסים, און מען דארף חתונה מאכן די טעכטער, נעמען דאס די טעכטער, און די זין האבן גארנישט, דאס וואס די טעכטער נעמען דאס איז נאר א תקנתא דרבנן, מדין תורה וויפיל ס'זאל נאר זיין באלאנגט עס צו די זין. אזוי איז דא, הכא בנכסים מועטים עסקינן, ס'איז געווען ווינציג נכסים, און דאס וואס שטייט פריער הבת מאכיל מיינט מען נישט ס'איז געווען נאר א בת, נאר די טייטש איז אזוי הבת מאכיל אויב ס'איז געווען געבוירענע א בת מיט א בן, דעמאלט מאכיל קאן מען עסן תרומה הבן, אז ס'איז נאר געווען א בן אליין נישט קיין בת, קאן מען נישט עסן קיין תרומה. וואס איז די זאך? ממה נפשך? אויב ס'איז דא א בן בהדי בת, ממה נפשך קאנען די עבדים עסן תרומה? אי האי דמעברא בן הוא, אויב מען וועט זאגן דער עובר איז א בן, וואס איז, ער איז א בן, לא עדיף מהאי דקאי, ער איז נישט בעסער פאר דעם געבוירענעם זון, אז דא איז דאך דא נכסים מועטים, אזוי ווי איך גיב נישט דעם געבוירענעם, וועט ער דאך אויך נישט האבן. יעצט ווידער אי בת היא, איי דא איז דא א חשש פארקערט, טאמער ס'איז א טאכטער און ביי נכסים מועטים עסט זי דאך מכח די תקנה פון די רבנן, אבער אמאי אכלה פארוואס זאל זי עסן מדין תורה באלאנגט, טוט דאך ירשענען דער זון, נאר פארוואס טוט זי עסן? בתקנתא דרבנן, ווייל די רבנן האבן געמאכט א תקנה, דארטן ווי נכסים מועטים זאל די ירושה באלאנגען צו די טעכטער, אבער כמה דלא נפיק לאויר העולם, כל זמן ס'איז נאך נישט געבוירן געווארן די טאכטער, לא תקינו רבנן, האבן די רבנן נישט מתקן געווען, דעריבער איז אזוי, אויב ס'איז דא א בן מיט א בת, איז ממה נפשך מעגן די עבדים עסן תרומה? וואס זאל נישט זיין? ווייל וואס דער עובר זאל נאר זיין? איז דער עובר א בן? האט עס דאך אויך נישט ווייל מען גיט דאך די בת. איז דער עובר א בת? איז די רבנן האבן נאר מתקן געווען אז ער ווערט געבוירן. ווי איז אבער אין דעם פאל אז ס'איז פארהאנען אז ס'איז פארהאנען נאר א בן און ס'איז נישט דא קיין בת, אדער ס'איז דא לאמיר זאגן נאר א בת אליין, אז ס'איז דא א בת אליין איז שוין אנדערש די זאך, אפשר איז די עובר אויכעט א בת, און אויב די עובר איז אויך א בת איז דאך דארט דא זכי' מיט דין תורה די ירושה, האט דאך די בת דער עובר אויך א חלק און אינו ילוד אינו מאכיל. פרעגט די גמרא, במאי אוקימתא, דו האסט איינגעלערנט וואס רבי ישמעאל בר רבי יוסי זאגט, רעדט זיך בנכסים מועטים אז ס'איז געווען נכסים מועטים, אימא סיפא גיב א קוק אין דער סיפא ביי וועלכן רבי שמעון בן יוחי רעדט, שטייט דארט אין דער סיפא, שמא ימצא העובר זכר ואין לבנות במקום בן כלום, אדרבה דו זאגסט אז זכר וועלן די טעכטער נישט האבן? אויב ס'איז נכסים מועטים, דבנות נינהו באלאנגט צו די בנות, ענטפערט די גמרא, סיפא אתאן לנכסים מרובים, די סיפא רעדט זיך ווען ס'איז אסאך נכסים. פרעגט די גמרא, ונכסים מועטים דבנות נינהו, דו זאגסט אז נכסים מועטים באלאנגט צו די טעכטער? והאמר רב אסי אמר רבי יוחנן, רב אסי זאגט פאר רבי יוחנן,

אויב אזוי כל זמן עס קומט נישט ליד הבנות איז נאך אין זייער רשות פאר וואס זשע נאך עסן זאל מען קענען עסן תרומה. ואלא זאגט די גמרא מאי בת דקתני, דאס וואס שטייט בת מיינט מען אם, אז רבי ישמעאל בר רבי יוסי זאגט נישט דאס ווארט בת נאר ער זאגט אזוי און רבי ישמעאל בר רבי יוסי אומר משום אביו האם מאכלת די אם מאכט עסן וועמען מאכט זי עסן? די עבדי מלוג אירע, אזוי ווי זי קען עסן קען איר עבדי מלוג עסן, און ווידער הבן אינו מאכל, פארוואס דער בן אינו מאכל? ווייל ס'איז דאך צוליב דעם עובר. פרעגט די גמרא, אי הכי אויב אזוי היינו רבי יוסי, דארט שטייט דברי רבי יוסי, נאכער שטייט רבי ישמעאל בר רבי יוסי אומר משום אביו, ס'איז דאך די זעלבע זאך וואס שטייט פריער. זאגט די גמרא, כולה רבי ישמעאל בר רבי יוסי קתני לה, אלעס זאגט ער רבי ישמעאל בר רבי יוסי, ער זאגט אזוי איז דער דין, פארוואס און ווייל אם איז טאקע מאכיל די עבדי מלוג, אבער דער בן איז נישט מאכיל צוליב דעם עובר. רש"י פאר דער משנה, מה שמכרו מכרו, אז דארטן וואו ס'איז געווען נכסים מועטים און די יתומים האבן פארקויפט דאס, איז עס פארקויפט, און ווי תוספות איז מסביר די געלט בלייבט ביי זיי, וכיוון דלענין מכירה ברשותייהו קיימא, לגבי פארקויפן שטייט עס אין זייער רשות, היכי אכלי, ווי אזוי קענען די עבדים עסן תרומה? אלא מאי הבת דקתני אם. דאס וואס רבי ישמעאל ברבי יוסי זאגט משום אביו, הבת מאכלת הבן אינו מאכיל, בת מיינט מען אם, והכי קאמר האם מאכלת עבדי מלוג שלה, כדרך שהיא אוכלת אזוי ווי זי עסט, אבער הבן אינו מאכיל את עבדי צאן ברזל, מפני חלקו של עובר, ווייל דער עובר האט א חלק אין די עבדי צאן ברזל, און ילוד מאכיל שאינו ילוד אינו מאכיל, דעריבער קענען זיי די עבדי צאן ברזל נישט עסן קיין תרומה. העובר והיבם והאירוסין, די משנה רעכנט דא אויס אזעלכע סארט זאכן וואס זיי האבן דעם כח צו פסל'ען מען זאל נישט קענען עסן תרומה, אבער מאכיל זיין בתרומה קענען זיי נישט, למשל העובר א עובר א בת כהן וואס האט חתונה געהאט צו א ישראל און ס'איז נישט דא קיין קינדער איז דאך דער דין ושבה אל בית אביה כנעוריה אז זי קען צוריקגיין צום טאטן און עסן תרומה, ווי איז אבער אז זי איז מעוברת פון דעם ישראל טוט די עובר פסל'ען און אבער מאכיל זיין קען א עובר נישט, למשל א בת ישראל האט חתונה געהאט צו א כהן כל זמן דער מאן לעבט, עסט זי דאך תרומה, דער מאן איז געשטארבן און זי איז געווען מעוברת, ווען די קינד וועט געבוירן ווערן, וועט די קינד, וועט זי קענען עסן מכח דעם קינד, אבער ווען עס איז א עובר, קען דער עובר נישט מאכיל'ן. והיבם, די זעלבע דין איז פארהאן אין א יבם, א טאכטער פון א כהן, דער מאן איז געשטארבן אן קינדער, דער ישראל גייט דאך צוריק צום טאטן, אבער אז זי איז שומרת יבם איז מכח דעם וואס איז שומרת יבם איז טוט איר פסל'ען זי איז צוגעבונדן צום יבם, און די זעלבע זאך דער יבם איז נישט מאכיל, למשל א בת ישראל האט חתונה געהאט צו א כהן און דער מאן איז געשטארבן און זי איז זקוק צו זיין ברודער דעם יבם איז ער אויך נישט מאכיל, והאירוסין. אירוסין איז איינפאך, אז א כהן האט מקדש געווען א בת ישראל, קען זי נאך נישט עסן קיין תרומה, מדין תורה קען זי יא עסן תרומה, נאר די גמרא וועט ווייטער זאגן משום דעולא, און ווי וועט זיין פארקערט, א ישראל האט מקדש געווען א בת כהן, האט ער איר שוין גע'פסל'ט, זי קען שוין נישט עסן תרומה, והחרש, א חרש, א חרש האט דאך דעם זעלבן דין ווי שוטה, איז זיינע קידושין זענען דאך נישט קיין קידושין, אבער מדרבנן איז דאך עס יא קידושין, איז אויב דער חרש האט מקדש געווען א בת ישראל טוט ער איר פסל'ען, און אויב דער חרש איז געווען א כהן און ער האט מקדש געווען אויב ער האט מקדש געווען א בת כהן דער חרש טוט ער איר פסל'ען, און אויב דער חרש איז געווען א כהן ער האט מקדש געווען א בת ישראל איז ער נישט מאכל, מען רעדט נישט מען רעדט מען רעדט נישט קידושין איז דאך קיינמאל נישט מאכל, נאר מען רעדט געוואוינט מיט איר ובן תשע שנים ויום אחד, די גמרא וועט ווייטער מפרש זיין וואס דאס הייסט, די אלע דער דין פוסלין זיי טוען פסל'ען ולא מאכילין, מאכן עסן מאכן זיי נישט עסן. ספק שהוא בן תשע שנים ויום אחד, ס'איז א ספק צו ער איז שוין אלט תשע שנים ויום אחד, ספק שאינו, ס'איז א ספק נאך נישט אלט, האט דעם זעלבן דין ווי בן תשע שנים ויום אחד. אדער א צווייטע ספק, ספק הביא שתי שערות, ספק שלא הביא. דער דין איז דאך אז ווען ווערט מען א גדול? דווקא ווען מען ברענגט שתי שערות. איז אז איינער האט מקדש געווען א ישראל, לאמיר זאגן האט מקדש געווען א בת כהן, און ס'איז מיר א ספק צו ער איז שוין געווען א גדול צו נישט, צו הביא שתי שערות צו לא הביא שתי שערות, איז דעם זעלבן דין אז ס'איז אויך די זעלבע דין איז מען אויך מחמיר אז אויב ער האט מקדש געווען א בת כהן ווערט זי גע'פסל'ט. די משנה רעדט דאך דא שוין פון ספיקות, זאגט מען נאך א דין וואס דאס האט נישט צו טון צו דעם פרק, דער דין וואס מען גייט לערנען האט גארנישט צו טון מיט תרומה. ס'אזוי, ראובן האט געהאט פאר א פרוי שמעון'ס טאכטער, נפל הבית עליו. ס'איז געפאלן די הויז אויף דעם ראובנ'ען ועל בת אחיו, און אויף די פרוי פון ראובנ'ען, און ראובן האט געהאט נאך א פרוי, ואין ידוע, איך ווייס נישט, איזה מת ראשון, ווער איז פריער געשטארבן, אויב פריער איז געשטארבן ראובן, פאלט דאך ליבום צו שמעונ'ען זיין טאכטער, איז עס דאך א ערווה, דעמאלט איז דאך דער דין פטר'ט זי שוין די צרה. ווי איז אבער אויב פריער איז געשטארבן די טאכטער, איז דאך שוין די אנדערע נישט קיין צרת ערווה. אזוי אויך שטייט דאך דער דין אין דער משנה, וכולן אם מתו או מיאנו צרותיהן מותרות. איז אויב ס'איז מיר א ספק, צרתה, איז די צרה חולצת, חליצה דארף מען נאר געבן, קען זיין אז ס'איז פריער געשטארבן די טאכטער, ולא מתייבמת, מייבם זיין קען מען נישט, אפשר איז ער פריער געשטארבן, איז דאך דאס איז דאך דאס צרת ערווה. רש"י העובר פוסל, וואס הייסט דאס בת כהן שנישאת לישראל, א טאכטער פון א כהן? זי האט חתונה געהאט צו א ישראל ומת און געשטארבן, קיין קינדער איז נישט דא, וואלט דאך געדארפן זיין אז ס'איז נישטא קיין קינדער, גייט זי דאך צוריק צו איר טאטן דעם כהן, אבער והניחה האט ער איבערגעלאזט מעוברת איז דער עובר טוט פסל'ן, ואינו מאכיל, בת ישראל שנישאת לכהן, א בת ישראל האט חתונה געהאט צו א כהן ומת און געשטארבן, והניחה האט ער איבער געלאזט מעוברת איז דעמאלט ווען די קינד וועט געבוירן ווערן דעמאלט וועט זי קענען עסן תרומה אבער כל זמן עובר עובר אינו מאכיל והיבם מיינט מען אזוי בת כהן א טאכטער פון א כהן שומרת זי ווארט ליבם ישראל. איז כאטש זי האט דאך נישט קיין קינדער, און די בת כהן ווען זי האט נישט קיין קינדער גייט זי דאך צוריק, אבער דא פוסלה האט ער איר גע'פסל'ט מתרומת אביה זי קען נישט עסן, און בת ישראל שומרת ליבם כהן אינו מאכילה איז ער איר נישט מאכיל, והאירוסין מיינט מען בת כהן מאורסת לישראל, א ישראל האט מקדש געווען א בת כהן פוסלה האט ער איר גע'פסל'ט. און בת ישראל מאורסת לכהן אינו מאכילה מאכט ער איר נישט עסן, און בן תשע שנה בגמרא מפרש לה, ספק שהוא בן ט' ספק שאינו, הוה נמי האט דעם זעלבן דין כבן ט', ופוסל, און ס'פסל'ט. ואמילתא דלעיל קאי, ס'גייט ארויף אויף פריער אז נישט בלויז בן תשע שנה ויום אחד איז פוסל ולא מאכיל, נאר א ספק איז אויך דער זעלבער דין. ספק שהביא שתי שערות לעיל קאי, דאס גייט ארויף אויפן פריערדיגן דין, לענין אירוסין דקתני האט מען דאך געלערנט פוסלין אז א ישראל האט מקדש געווען א בת כהן, איז מיט דעם אויך וואס ר'האט איר מקדש געווען קאן זי מער נישט עסן קיין תרומה, והכי קאמר זאגט ער אזוי, קטן שקידש אישה, א קטן האט מקדש געווען א בת כהן, ספק הביא שתי שערות וקידושיו קידושין ספק ס'איז א ספק שלא הביא פוסל טוט ער פסל'ן בת כהן המאורסת לו טוט ער איר פסל'ן מן התרומה ווייל א ספק איז מען מחמיר נפל הבית עליו ועל בת אחיו שהיא אשתו די טאכטער פון זיין ברודער איז געווען זיין פרוי ספק די ספק איז הוא מת תחילה אז ער דער ראובן איז פריער געשטארבן, ונפלו שתיהן לפני יבם זענען ביידע געפאלן, פאלט דאך צו אים א ערווה בתו ופטרת צרה זו משום צרת הבת, און ספק ס'קען אבער זיין בת אחיו מתה ראשונה, פריער איז געשטארבן שמעון'ס טאכטער נאכער איז געשטארבן ראובן, ובשעת נפילה לייבום לא הוות צרתה צרת ערווה, בשעת ראובן געשטארבן האט שוין דער ערווה נישט געלעבט, איז דאך די אנדערע נישט קיין צרת ערווה, דתנן מיר האבן דאך געלערנט וכולן אם מתו, אויב דער ערווה איז געשטארבן פאר דעם מאן, או מיאנו צרותיהן מותרות, ווי איז דא דער דין ווען ס'איז א ספק, צרתה חולצת ולא מתייבמת, וואס פאר א שייכות האט עס דא צו פריער? פריער רעדט מען פון תרומה, ווי רעדט מען דא פון יבום? איידי דאיירי בספק לחומרא פריער רעדט מען דאך פון זאכן וואס מכח ספק איז מען מחמיר, תנא לה בהדייהו לערנט ער דאס אויכעט מיט זיי, גמרא אין דער משנה האבן מיר געלערנט אז דער עובר פוסל ולא מאכיל, העובר אי בת כהן לישראל היא, אויב א ישראל האט געהאט פאר א פרוי א בת כהן און ער איז געשטארבן ס'איז נישט דא קיין קינדער נאר די בת כהן איז מעוברת פסיל לה טוט דער עובר פסל'ען כנעוריה שטייט ושבה אל בית אביה כנעוריה פרט למעוברת אויב זי איז כנעוריה זי איז גלייך ווי זי פריער געוועזן אבער יעצט איז זי דאך נישט גלייך אי בת ישראל לכהן היא אויב א בת ישראל איז געווען מעוברת פון א כהן, לא מאכיל לה, קאן זי נישט עסן קיין תרומה ווען דער מאן שטארבט מכח דעם עובר, ילוד מאכיל, ווען די קינד ווערט געבוירן דעמאלט קאן זי עסן, שאינו ילוד, ווען נאך נישט געבוירן אינו מאכיל, אין פסוק שטייט יליד ביתו הם יאכלו בלחמו, לערן איך דעם יאכלו יאכילו אז דווקא ווען ר'איז ילוד דעמאלט איז ער מאכיל. יעצט היבם איז די זאך אזוי, אי בת כהן לישראל היא, א בת כהן וואס איר מאן איז געווען א ישראל, איז ער געשטארבן אן קינדער, איז זי דאך זקוק צו א יבם א ישראל, איז לכאורה דארף דאך זיין א דין אז ס'איז נישטא קיין קינדער, ושבה אל בית אביה כנעוריה, דאך פסיל לה ער טוט איר פסל'ען, זי קען נישט עסן קיין תרומה ביי איר טאטן אין הויז, ושבה אל בית אביה, זי קען צוריקגיין צום טאטנ'ס הויז, פרט לשומרת יבם, זי איז נישט אין איר רשות זי זאל צוריקגיין, זי איז ווי זי דארף דאך האבן אדער יבום, אדער אז מ'זאל איר באפרייען מיט חליצה,

און זי באקומט חליצה, איז זי ושבה אל בית אביה אין גענעראל, א פרוי ווען זי ווערט גע'גט, א בת כהן ווערט גע'גט, שטייט דאך בפירוש אין פסוק, וכי תהיה, דארט דערמאנט אלמנה וגרושה. דא רעדט מען דאך א יבמה, דאך זרע אין לה. והאירוסין, האבן מיר געלערנט אירוסין טוט פסל'ען און ס'איז נישט מאכיל. אי בת כהן לישראל היא, אויב א ישראל האט מקדש געווען א בת כהן פסלה טוט ער איר פסל'ען, דהא קנייה בהויה ער האט דאך איר קונה געווען מיט די קידושין, אין די פסוק שטייט בת כהן כי תהיה לאיש זר, ווי דארט ווייטער אין פסוק אז היא בתרומת הקדשים לא תאכל. דאס דאס קענסטו אבער די קנין תהיה די טייטש קידושין אז אויב איז זי געווארן מקודש. ואי בת ישראל לכהן היא, אויב אזוי א כהן האט מקדש געווען א בת ישראל איז זי דאך שוין קנין כספו, פארוואס איז ער נישט מאכיל? אין אמת'ן מדין תורה איז ער טאקע יא מאכיל, נאר די משנה שטייט לא מאכיל ער איז נישט מאכיל משום דעולא, עולא זאגט אזוי אז אין אמת'ן מדין תורה ארוסה בת ישראל וואס איז געווארן מקודש צו א כהן קען עסן תרומה, ווייל עס שטייט דאך אין פסוק קנין כספו און דאס איז דאך קנין כספו, פארוואס טאר זי נישט עסן קיין תרומה? ווייל ווען זי איז אן ארוסה געפינט זי זיך דאך נאך אין דעם רשות פון איר טאטן, האבן מיר מורא שמא ימזגו לה כוס בבית אביה, מען וועט איר געבן א כוס און זי וועט מכבד זיין אירע ברידער אירע שוועסטער.